ווען ער איז געווען אין אומאן. נאכדעם האט ער געוואוינט אין ברסלב. ער איז ארויסגעפארן פון ברסלב איז געווען חודש אייר. איז אנגעקומען אין אומאן חודש אייר. עס איז געווארן א נייע מציאות ווייל ווען ער איז געווען אין ברסלב איז שוין געווען איינגעוואוינט אכט יאר דארטן. ווען ער פארט, ווען ער קומט, וואסערע שבתים מען קומט צו אים, וואסערע שבתים ער פארט צו די חסידים.

ר' נחמן האט נישט געזאגט קיין תורה יעמאלטס, יענעם שבועות האט ער נישט געזאגט קיין תורה. א וואונדער ביי אלעמען, בדרך כלל דא עטליכע תורות אין ליקוטי מוהרן, גרויסע מאמרים וואס ר' נחמן האט געזאגט שבועות. ס'איז אנגעקומען שבת נחמו, שבת נחמו איז געווען א שבת וואס ר' נחמן האט געפלעגט פארן צו זיינע חסידים אין מעדוועדיווקא אין טשערין, און יענע יאר איז ער געבליבן אין אומאן, ער איז נישט ארויסגעפארן פון אומאן, און דער עולם איז געקומען צו אומאן צו אים. און ר' נחמן האט זיך אנגערופן דעמאלט שבת שבת נחמו, וואס קומט איר צו מיר? וואס פארט איר צו מיר? אמאל האב איך נאך געזאגט תורה, היינט זאג איך שוין תורה אויך נישט, ווייל שבועות האט ער נישט געזאגט קיין תורה. און ער האט זיך עפעס אנגערופן זייער זייער אויף א עקסטרעמע סארט פון אזא שארפע לשון, איך ווייס גארנישט, איך ווייס באמת גארנישט. ער האט געשווארן, ער האט געשווארן מיט א נקיטת חפץ, ער האט געשווארן ביים שבת, זאגט איך שווער ביים שבת אז איך ווייס גארנישט, וואס פארט איר צו מיר? ער האט גערעדט מיט אזא אזא, איך בין א פראסטער מענטש, פראסטאקעס רופט ער עס אן, פראסטער מענטש, און אזוי רעדנדיג, רעדנדיג פון די ווערטער איז געווארן א גאנצע מאמר אין ליקוטי מוהרן, וואס איז תורה ע"ח אין צווייטן חלק. נעה גארנישט. און ר' נחמן איז דארטן מסביר זייער א טיפער גאנג אז דווקא ווען די צדיקים גייען אריין אין די מצב פון פראסטאקעס, זיי שפירן אז זיי זענען גארנישט און זיי ווייסן באמת גארנישט דעמאלטס זענען זיי אין אסאך א העכערע מדריגה, וואס איז תכלית הידיעה שלא נדע, זיי קומען צו צו אזא פלאץ אז זיי ווייסן אז זיי ווייסן נישט. מיר מיר ווייסן נישט וואס מיר ווייסן נישט, מיר רעדן זיך נאר איין, מיר זענען בעלי דמיונות, מיר רעדן זיך נאר איין, אוה, רבי אליהו, אליהו הנביא, נישט אלי, געדענקען, אליהו.

איז ר' נחמן מגלה האט זיך אנגערופן דעמאלטס אזא ווארט איך בין זיך מחיה איצטער מיטן וועג צו ארץ ישראל אני איך בין זיך מחיה איצטער איך פרוביר זיך ברענגען לעבן מיט די וועג צו ארץ ישראל, דער פשוט'ער פשט איז אז ער איז געפארן אויף ארץ ישראל מיט מסירות נפש, עס איז געווען באמת א מסירות נפש וואס יארן פריער, דאס איז שוין געווען תקע, ווען נחמן איז געפארן אויף ארץ ישראל איז געווען תקנח, יארן צוריק איז ער געפארן אויף ארץ ישראל במסירות נפש, געווען א מלחמה דעמאלטס פון טורקיה מיט צרפת, זאגט ער כ'בין זיך מחיה. מיט דעם וואס איך בין געפארן אויף ארץ ישראל. און האט זיך געבן א רוף אן אז דאס דאס איז דאס מיינט דרך ארץ קדמה לתורה. ס'איז דא ארץ ישראל, וואס איז די תורה, און ס'איז דא דרך ארץ, די וועג צו ארץ. איך בין זיך מחיה איצטער, זאגט ער, מיט'ן דרך אויף ארץ ישראל. און פלוצלינג האט ער אנגעהויבן צו גיין טיפער. אז די תורה איז געגעבן געווארן זעקס און דרײַסיק זעקס און צוואַנציק דורות נאכדעם וואס דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט, כו דורות, דאס איז די כו הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו זאגן חזל אז דאס איז אנטקעגן די זעקס און צוואַנציק דורות, אבער דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט דער עיקר וועגן די תורה, אבער ער האט נישט געגעבן די תורה גלייך, ער האט געגעבן די תורה נאר ביים ארויסגיין פון מעמד הר סיני. וואס איז וואס איז וואס איז פשט? זאגט רבי נחמן אז ס'איז דא עשרה, ס'איז דא די תורה בכלליות ליגט אין עשרת הדיברות, יא ביי מעמד הר סיני האט דער אייבישטער געגעבן עשרת הדיברות, אבער מיר ווייסן אז די עשרת הדיברות איז בעצם כלליות כל התורה כולה. איינע פון די רמזים אז די עשרת הדיברות האט אין זיך זעקס הונדערט מיט צוואנציג אותיות. זעקס הונדערט מיט צוואנציג אותיות דאס איז אנטקעגן זעקס הונדערט דרײַצן מצוות דאורייתא און שבע מצוות דרבנן. דאס איז תרך אין זוהר רופט זיך עס אן תרך עמודים דנהורים דאס איז כתר. דאס די סוד פון די כתרים וואס כלל ישראל האט באקומען, אה? עשרת הדיברות נישט? עשרת הדיברות, עשרת הדיברות האט אין זיך כתר אותיות, תרך אותיות, וואס אקעגן אין זוהר הייסט עס תרך עמודים דנהורים, זעקס הונדערט צוואַנציק עמודים פון ליכטיגקייט, און ס'איז אקעגן די תריג מצוות דאורייתא מיט שבע מצוות דרבנן, און דאס איז די פשט פון די כתר עליון וואס ס'ווערט נתגלה, וואס איז נתגלה געווארן שבועות, דעריבער שבועות ביז היינט איז איינע פון די גרעסטע טעג וואס איז דא ביי כלל ישראל אין דעם ענין פון גילוי אור הכתר. דאס איז די תורה איז געגעבן געווארן כל התורה כולה ביי מעמד הר סיני, עשרת הדיברות, זאגט ר' נחמן.

איז א מיימאר, בראשית רופט זיך אין גמרא אין זוהר אין תיקוני זוהר מיימאר סתום, ס'איז אויכעט א מיימאר, אבער ס'איז סתום, ס'איז באהאלטן ווייל דארטן שטייט נישט ויאמר, שפעטער שטייט ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים יהי, ס'איז דא ניין מאל שטייט ויאמר, און בראשית איז אויכעט א מיימאר נאר ס'שטייט נישט ארויס געשריבן ויאמר. דאס איז דער דער בראשית איז דער דער גרעסטער מיימאר דאס איז דער דער מיימאר סתום דאס איז דער כתר עליון דאס וואס מען רעדט נישט פון יא אין זוהר שטייט אז אין זוהר שטייט אז כל התורה כולה ווערט נכלל אין דער ווארט בראשית און אין דעם אות ב' פון בראשית און אין די נקודה וואס איז דא אין דעם אות ב' פון בראשית, ס'איז זייער טיפע עניינים, מחשבות כדי דאס פארשטיין, זוהר, תיקוני זוהר, אין כתבי האר"י, כדי דאס צו פארשטיין דארף מען אסאך הקדמות כדי צו ארויס האבן די טיפקייט, ס'מיינט ספירות, ס'מיינט גילויים פון דעם אור אין סוף, ס'איז נישט קיין סתם ווערטלעך. אבער די עומק פון דעם איז, אז ס'איז דא א מושג וואס רופט זיך דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ מיינט אז דער אייבערשטער האט געזאגט, פאר איך האב תורה בין איך א מענטש. הייב מיר נישט אן צו פארקויפן תורה. די ערשטע זאך ווער א מענטש. זאת התורה, אדם. דרך ארץ קדמה לתורה. שטייט אין ספרים דער רב רבי חיים וויטאל ברענגט אז איינע פון די סיבות וואס מען לערנט מסכת אבות, די זעקס שבתים צווישן פסח מיט שבועות, שפעטער האט מען עס ממשיך געווען אז מען לערנט אויכעט א גאנצן זומער, עס איז לאנגע שבתים און מען דארף דאס אנפילן מיט תורה, אבער די מקור פון די מנהג איז צווישן פסח מיט שבועות, איינע פון די סיבות וואס מען לערנט פרקי אבות, ווייל דרך ארץ קדמה לתורה, פרקי אבות איז כולו דרך ארץ. פאר דו גייסט מקבל זיין א תורה, מען קען נישט געבן קיין תורה פאר בהמות, מען קען נישט געבן קיין תורה פאר חיות, מען דארף געבן תורה פאר א מענטש, דער הייליגער ווילנער גאון שרייבט אין פרשת האזינו, די לשון הפסוק איז, יערוף כמטר לקחי, תזל כטל אמרתי

מאכט אז ס'זאל וואקסן, אבער וואס וואקסט? וואס דו האסט איינגעזעט. אויב דו האסט איינגעזעט טאמאטעס מיט אוגערקעס וועט וואקסן גוטע טאמאטעס, גוטע אוגערקעס, אויב דו האסט איינגעזעצט קוצים ודרדרים וועט וואקסן קוצים ודרדרים, זאגט דער ווילנא גאון איינער זאל גיין לערנען תורה און ער האט מידות רעות וואס וועט וואקסן? מידות רעות, גייווע, כעס, תאווה, קנאה, אפילו מער ווי פריער, פארקערט די תורה מאכט אז ער ווערט א גרעסערע בעל גייווע, א גרעסערע בעל כעס, אבער טאמער איינער האט איינגעזעהט גוטע מידות, אוה, וואקסט ארויס גוטע מידות, א מורא'דיגע שארפע ווארט פון ווילנער גאון, די ליטפיקעס האלטן נאך אן נאר תורה, אוודאי נאר תורה, אבער דרך ארץ קדמה לתורה. ממילא זאגט דער הייליגער רבי נחמן, ס'איז דא א מושג וואס אפילו דער גרעסטער צדיק, אדרבה די גרויסע צדיקים נאך מער, גייען אריין אין א מצב פון פראסטאקעס. דא הויבט רבי נחמן מחבר זיין צוריק וואס ער האט גערעדט פריער אט אזוי די פשוטע ווערטער איך ווייס גארנישט, איך ווייס גארנישט מיינט צו זאגן איך האב נישט קיין גייווע, איך האב נישט קיין ישות, איך האב נישט קיין איגו, איך בין נישט דער משה גרויס, כבוד התורה, כבוד הבעל, כבודי, אה, איך בין גארנישט מיט נישט, איך ווייס גארנישט, איך שווער ביים שבת קודש אז איך ווייס גארנישט. זאגט ר' נחמן, איז מיט וואס איז זיך מיט וואס איז זיך מחיה דעמאלטס אויב מ'ווייסט גארנישט? די צדיקים ווען זיי גייען אריין אין דעם פלאץ, דעמאלטס באקומען זיי דעם אוצר מתנת חינם, דאס איז ואתחנן אל ה', ער איז זיך מחיה מיט דעם וואס דער אייבערשטער איז א רחמן, דער אייבערשטער איז א חסדן, מיר קומט גארנישט, איך האב נישט קיין שום טענות אויף דעם אייבישטער כ'וועל אים נישט געבן טענות, איך קען נישט האבן קיין טענות נישט אויף דעם אייבישטער נישט אויף מענטשן, ווייל ס'קומט מיר באמת גארנישט. דאס וואס דער צדיק ר' נחמן ווען ער רעדט דעמאלטס וואס קומט דא צו מיר? שבת נחמו איז דאס געווען, פרשת ואתחנן רעדט ער פון ואתחנן. זאגט ער מתנת חינם ואתחנן, משה רבינו בעט זיך ביים אייבערשטן ואתחנן, רבונו של עולם ס'קומט מיר גארנישט נאר מתנת חינם, כ'בעט דיר מתנת חינם, ווייל ס'קומט מיר באמת גארנישט, פארוואס קומט מיר גארנישט, כ'בין איצטער פאר די עשרה מאמרות, פאר די עשרת הדברות, אבער בין איך, אין די עשרה מאמרות, דער אייבערשטער האט באשאפן א וועלט כי לעולם חסדו, חסדוי, חסדוי, חסדוי, ס'איז נאר חסדוי, ס'קומט מיר גארנישט, חסד, מתנת חינם, זעקס און צוואנציג דורות וואס איז נישטא קיין תורה, נאך תורה קענסטו זאגן, אה, אוודאי, ס'קומט אן, די וועלט, די וועלט שטייט אויף מיר, וואס איז פשט, איך האב תורה, איך האב מצוות, אבער פאר ס'איז געווען מתן תורה, אויף וואס שטייט די וועלט? ווער איז מחיה די וועלט? ווער איז מקיים די וועלט? ס'איז נישטא קיין תורה? איי וואס ס'שטייט אברהם אבינו קיים כל התורה כולה? מסתבר ס'מיינט נישט כפשוטו. דארף זיך איינער זאגן נו דאס איז אפיקורסות שטייט אין חזל אפילו עירובי תחומין אפילו עירובי תבשילין. אין הכי נמי ס'שטייט אבער ס'איז א משל. אברהם אבינו האט נישט געהאט קיין תפילין און האט נישט געהאט קיין ציצית און יעקב אבינו האט חתונה געהאט מיט צוויי מיט צוויי שוועסטער. ווי האט ער געמעגט חתונה מיט צוויי שוועסטער? ווייל מ'האט געמעגט. ווייל ס'איז געווען פאר מתן תורה, נו, פשוט, ידוע, פשוט, קריך נישט אין די חכמהלעך, מ'האט נאך געמעגט. און מיט שבת? דארף נישט היטן שבת? ניין, ניין, מ'דארף נישט, ס'איז נישט געווען, ס'איז נישט געווען שבת במרה נצטוו, מ'איז אנגעקומען אין מרה, האט דער אייבערשטער געהייסן היטן שבת, איי, ס'איז דא מאמרי חזל וואס איז משמע אז יא.

ער האט אויך געהיטן. אברהם אבינו איז נישט געגאנגען אין דעם קאפעלוטש, און נישט די האלבע הויזן, און נישט מיטן גארטל. די פיקטשערס שרייבן יא. יא שרייבן אברהם אבינו איז געגאנגען מסתבר געגאנגען אנגעטון ווי די אראבער, שטעל זיך פאר. מ'האט אונז אויסגעלערנט זאכן כאילו פונקטליך אזוי ווי דער רבי מיינער גייט, האקט נישט קיין קאפ. אברהם אבינו איז נישט געווען נישט קיין ליטוויק און נישט קיין חסיד. אברהם אבינו איז געווען אברהם אבינו, וואס איז דעמאלטס געווען, מען דארף עס דערהערן. און דאס זאגט רבי נחמן, דאס זאגט רבי נחמן דעם ווארט, פאר מתן תורה איז טאקע נישט געווען קיין תורה, איז ווי אזוי האט זיך די וועלט געהאלטן, אן קיין תורה קען זיך די וועלט נישט, אם לא בריתי יומם ולילה, קען זיך נישט האלטן אן קיין בריתי, זעסטו ארויס אז, ס'איז דא א מושג פון העכער פון תורה, פון חסדו, פון תשובה קדמה לתורה, ס'איז דא א מושג פון רחמי השם, פון חסדי השם, פון עשרה מאמרות, וואס דארטן איז באהאלטן עשרת הדיברות. די עשרת הדיברות איז באהאלטן אין די עשרה מאמרות. אין דעם דרך ארץ, דארטן ליגט די תורה, אין דעם דרך ארץ. ווען א מענטש גייט צו די, וואס איז דרך ארץ אין חזל? אין חזל רופט זיך דרך ארץ ארבעטן. עס שטייט טוב תורה עם דרך ארץ. דרך ארץ מיינט א מענטש גייט ארבעטן, ער האט א ווייב, ער האט קינדער, ער פירט זיך ווי א מענטש, ער איז נישט קיין מופקדיגער מענטש, ער האט אחריות,

ער האט א ווייב, ער האט קינדער, ער האט ארבעט, ער פארדינט געלט, דאס איז דרך ארץ קדמה לתורה. זאגט דער הייליגער רבי נחמן, דער גרעסטער צדיק, משה רבינו, ער האט אין זיך א פשוט'ע מציאות וואס ער איז א פראסטאק, א פראסטער מענטש, און דעמאלטס באקומט ער פון דעם אוצר מתנת חינם, דאס איז דער דרך לארץ ישראל. וואס ר' נחמן זאגט איז זיך מחיה נאר מיטן דרך לארץ ישראל, ר' נחמן האט זיך דעמאלטס אנגערופן אז דאס וואס ער געפינט זיך אין אומאן, ער איז אריינגעגאנגען וואוינען ביי א שטוב פון איינער וואס האט געהייסן נחמן נאסן, דער נחמן נאסן איז געווען פון די גרעסטע אפיקורסים, ר' נחמן האט געזאגט וואו, נחמן נאסן געפינען זיך ביי נחמן נאסן, נחמן נאסן, ער נחמן און זיין תלמיד נאסן געפינען זיך, דער נחמן נאסן וואס ער איז געווען ביי אים אין שטוב איז געווען א גרויסער גביר, געווען דארט אין אומאן גרויסע אפיקורסים. אין אומאן? אין אומאן, אוי, גרויסע אפיקורסים. געווען דארטן הירש בער, לאנדא, געווען דארטן א אייניקל פון די, פון, פון דעם, פון דעם, פון דעם נודע ביהודה. געווען גרויסע אפיקור, חייקל. זענען געווען שווערע אפיקורסים וואס האבן נישט געלאזט קיין צדיקים קומען וואוינען אין אומאן. דער בארדיטשובער האט געוואלט וואוינען אין אומאן. די ראפטער רב האט געוואלט וואוינען און זיי האבן נישט געלאזט, זיי האבן געהאט א גרויסע יד ביי די מלוכה, רבי נחמן איז געקומען אכט יאר פאר די פטירה זיינע, ער איז אריבער געפארן אויף אומאן, ער איז איינגעשטאנען פונקט אנטקעגן די שטוב וואו זיי וואו זיי וואוינען, זיי האבן געזען אז ס'איז עפעס א ס'איז געקומען עפעס א גוטער יידל דארטן, האבן זיי געזאגט, ער האט געשיקט, דער הערש בער האט געשיקט זיין איידעם, חייקל, גיי קוק וואס ער איז, איז ער אריינגעקומען אזוי ביי שלש סעודות. ר' נחמן האט גערעדט מיט זיינע מענטשן, און ווי ער איז אריינגעקומען האט ר' נחמן אנגעהויבן צו רעדן עפעס א חשבון, ער איז אריינגעגאנגען אין עפעס אנדערע, ער האט גלייך געכאפט דאס רעדט ער שוין צו מיר, ער רעדט נישט צו זיינע מענטשן, ער איז געקומען זאגן זיין שווער, ער איז א קלוגער, א קלוגיטשקער, זיי זענען געקומען צו ר' נחמן, ר' נחמן האט זיך געזעצט מיט זיי און זיך געשפילט מיט זיי שאכמאט, שאך, יא, זיי האבן געכאפט אז אה, דאס איז עפעס א אנדערע סארט, און זיי האבן געזאגט קום וואוינען דא, זיי האבן אים געבעטן קום וואוינען, האט ער זיי געזאגט ס'וועט קומען א צייט אויף דעם. און האט ארויסגעשלעפט פון זיי זייערע ספרים יין הלבנון, ער איז געווארן א גוטער ידיד מיט זיי, און האט זיי מקרב געווען פאוואלע פאוואלע צו אידישקייט, זיי זענען נישט געווארן קיין גאנצע בעלי תשובות, ר' נחמן אכט יאר שפעטער ווען ער איז געקומען וואוינען אין אומאן, האבן זיי געהאט א שטיקל התקרבות מער, אבער ר' נחמן איז נפטר געווארן. ווען ר' נחמן איז נפטר געווארן האבן זיי זיך אנגערופן, אייך וויינען? אייך פעלט א ר' נחמן? אונז פעלט א ר' נחמן, ווייל ווען ער בלייבט לעבן ווערן מיר ערליכע אידן, אבער זיי זענען נישט געווען אינגאנצן בעלי תשובות. ר' נחמן איז איינגעשטאנען דארטן ביי דעם נחמן נאסן און ס'איז ממש אפיקורסות און ר' נחמן האט גערעדט פון דעם, וואו געפין איך זיך? אין וואס פאר א פלאץ געפין איך זיך? אין אזא ווייטע פלאץ פון דעם אייבערשטן? זאגט ער יא, אבער דער פלאץ איז דרך לארץ ישראל, מען דארף נעמען די ווייטע פלעצער און עס איבערדרייען אויף ארץ ישראל, מען דארף נעמען די עשרה מאמרות און עס איבערדרייען אויף עשרת הדיברות, מען דארף קענען טרעפן דעם אייבערשטן אויכעט אין די גשמיות'דיגע חיצוניות'דיגע חולין'דיגע וועלט, זאג איך פאר סמיילי, סמיילי זאגט, איך האב דיר געזאגט דעם בארג דארף מען אויסרייסן גאנץ סטאוני פוינט און דאס ברענגען צו ארץ ישראל, יא אבער ווי אזוי, הא? טאמקינס קאוו הייסט עס. וואו איז די פלאץ? טאמקינס קאוו. טאמקינס קאוו. וואס איז די טייטש פון דעם?

מען דארף מען דארף מען דארף מען דארף מברר זיין קענען מגלה זיין אז אין די אין די אין דעם טאמקין איז אויך דא עשרת הדיברות, אין די אין די עשרה מאמרות, איך ווייס נישט ווער האט געוואוינט דא פארדעם, ווען ווען ווען ווען ווען איז מען געזעצן דא אין אין א ליל שישי און פארברענגט מיט ניגונים מיט דיבורים, דאס האט ר' נחמן געזאגט אויף אומאן אויכעט. ער זאגט א וואו געפין איך זיך? ביי א שטוב פון א אפיקורס, נחמן נתן אפיקורס וואס האט נישט געוואלט דערמאנען דעם אייבערשטנ'ס נאמען. זאגט ר' נחמן יא דאס איז די ארבעט אונזערע איבערדרייען דעם חוץ לארץ אויף ארץ ישראל, און אזוי איז מען מעלה דעם חוץ לארץ ארץ ישראל, אזוי איז מען מגלה די עשרת הדיברות אין די עשרה מאמרות, מען איז מגלה אז דרך ארץ קדמה לתורה, דער אייבערשטער האט געפירט די וועלט און האט האט געהאלטן א גאנצע וועלט אן קיין תורה, אן קיין עשרת הדיברות, אן קיין מתן תורה, כי לעולם חסדו. דא האט זיך ר' נחמן אנגערופן פלוצלינג, דאס איז מורא'דיג, מצד אחד שרייט ער, איך ווייס גארנישט, איך שווער ביי שבת קודש אז איך ווייס גארנישט, איינע פון די באוואוסטע ווערטער וואס איז דא פון ר' נחמן אזוי ווי איז ארויסגעגאנגען אין יענעם שבת, אין די תורה. וואסערע ווערטער? אינמיטן וואס ער האט גערעדט די ווערטער, אז ווען דער צדיק, ווען די צדיקים פאלן אריין אין די פלעצער פון פראסטאקעס, וואס זיי ווייסן גארנישט, אבער זיי דערהאלטן זיך, זיי ווערן נישט צובראכן, זיי האלטן זיך מיט א תמימות, מיט א פשיטות, אפילו אין די עשרה מאמרות, כביכול דער אייבערשטער זאגט, וואס מיינט עשרה מאמרות, קום אריינטראכטן א רגע צוזאמען. דער אייבערשטער איז געווארן ארבעטער, זעקס טעג האט דער אייבערשטער געווארן א ארבעטער, פון דומם, צומח, חי, ער האט באשאפן הינט מיט קעץ, דער אייבערשטער וואס האט ער מיט הינט, מיט קעץ, מיט תולעים, מיט רמסים, מיט ביימער? ער איז געווארן א ארבעטער, א מענטש אסאך מאל שפירט ער וואס בין איך, וואס בין איך, וואס טוה איך דא אויף די וועלט, איך ארבעט פאר געלט, איך מאך געלט אביסל, איך ברענג פאר מיין ווייב געלט, פאר מיינע קינדער, אוואו איז מיינע רוחניות, זאגט רבי נחמן דער אייבשטער איז אויך געווען אזוי זעקס טעג, שפעטער איז געווארן שבת ביי אים, זעקס טעג איז ער, האט ער געארבעט, דאס איז די דרך ארץ קדמה לתורה, דאס איז די עשרה מאמרות פאר די עשרת הדיברות. און ווען דער צדיק איז זיך מחיה אין די מינוטן ווען ער איז א פראסטאק, איז ער ממשיך א מורא'דיגע אור פון אוצר מתנת חינם, רבי נתן שרייבט, און מיט דעם גיט ער כוחות חיות פאר די גאנצע בריאה, אפילו פאר מענטשן וואס זענען געווארן די גרעסטע חוטאים ופושעים. און דארט האט רבי נחמן געשריגן. רבי נתן שרייבט דארט דעם לשון ואמר זאת בקול גדול, איז מען מדייק דארט אין לשונות אז רבי נחמן האט גערעדט די ווערטער מיט א קול צעקה, מיט א קול שאגה, וואס האט ער געשריגען דעמאלטס? געוואלד! זייט אייך נישט מייאש, קיין יאוש איז גארניט פארהאנדן, די ווערטער אין שום יאוש בעולם כלל פון א וואו איז ארויסגעגאנגען פון א מתנת חינם פון א מצב פון א פראסטאק פון א מצב וואס א ר' נחמן שטייט און שרייבט איך ווייס גארנישט, איך בין זיך מחיה מיטן וועג צו ארץ ישראל, מיט דעם דרך ארץ, מיט די זעקס און צוואנציג דורות פאר מתן תורה. לאמיר רופן צום אייבערשטן בעזר השם, צום סוף וועט עס ווערן, מיר גלייבן, דער סאטמאר רב רבינו יואל האט געזאגט, אויב חז"ל זאגן אז עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות צו ווערן אויסגעריסן פון דעם פלאץ און קומען אין ארץ ישראל, זאגט ער בתי כנסיות ובתי מדרשות בדרך כלל וויפיל צייט דאווענט מען דארט און מען לערנט דארט? נו אפאר שעה א טאג, זאגט ער אויב אזוי איז א קל וחומר א שטוב פון א איד וואס איז טווענטי פאר סעווען איז עבודת השם פאר עשרה מאמרות'דיגע וועג נישט נאר פאר עשרת הדיברות'דיגע וועג. זאגט ער ס'וועט זיכער ווערן אויסגעריסן ס'וועט קומען אויף ארץ ישראל, איז דאס וואס מיר טוען איצטער, מיר טוען דא דעם דעם ליל שישי כדי סמיילי זאל קומען מיט די גאנצע הוקאט אין ארץ ישראל, די גאנצע תכלית איז נישט פארגעסן, איך קום היינט פון ארץ ישראל, נאר ארויפגעקומען מיטן פלעין פאר צוויי דריי שעה צוריק. כ'האב נאך געדאווענט שחרית מיט מנחה אין ארץ ישראל, געמאכט א מעריב דא, מ'טאר נישט פארגעסן וויפיל ס'איז שיין, ס'איז באקוועמליך, וואו, סטאני פוינט, טאמקין, יא, איך פארגעס נישט אז דאס איז דער דרך ארץ קדמה לתורה, דאס איז א עשרה מאמרות וואס דארף עס ברענגען צו די עשרת הדיברות, מען דארף האבן כיסופים מיט געגועים מיט השתוקקות צו ארץ ישראל, די גאנצע ראש השנה וואס גייט קומען איצט איז געבויט אויף דעם, וואס איז אלע תפילות פון ראש השנה, רוב תפילות פון ראש השנה וואס איז געבויט, קוקט אריין וועט איר זען, שחרית, מוסף, ביי תקיעת שופר, רובא דרובא פון די תפילות איז אויף איין זאך, תחזיר אותנו הביתה.

אנשי, מיר רעדן פון קדושת ארץ ישראל, נישט פארגעסן פון כיסופים, פון געגועים, פון השתוקקות, ווערן א שטיקל ציוני, א שטיקל ציוני די גאנצע תכלית פון סאטמאר רב איז געווען ער האט גערעדט אנטקעגן ארץ ישראל כדי מען זאל רעדן פון ארץ ישראל, ווייל אסאך מאל אז מען רעדט בעד ארץ ישראל נו נו זאגט ער נו ער האט געטראפן א וועג קום איך רעדן אנטקעגן אוי מיט א חום ווי האט איינער געזאגט יום העצמאות לערנט ער ויואל משה פרעגט אים יענער וואס ויואל משה וואס פאר א ויואל משה זאגט ער ווייס איך האב נאך נישט געטראפן קיין ספר וואס רעדט וועגן ציונים דער איינציגסטער ספר וואס רעדט פון ארץ ישראל פון ציונות איז דער ויואל משה נו דאס מען דארף מען דארף מען דארף טרעפן ווי ווער איך מחובר צו ארץ ישראל האט מען פריער גערעדט, די גאנצע ווארט פון רבי נחמן געוואלד, זייטעך נישט מייאש, קיין יאוש איז גארנישט פארהאנדן, ס'איז ארויס ווען רבי נחמן האט מגלה געווען די תורה עיין ח' אין צווייטן חלק, ס'איז נישט קיין פשוט'ע זאך ס'איז עיין ח', אין ברסלב איז באוואוסט אז ס'איז דורך די די נומבערס פון די מאמרים האט עפעס א שייכות צו די מאמרים, דער עיין ח' על פי קבלה איז דאס איינע פון די טיפסטע עניינים.

ס'איז גימטריא מזלא. מזלא דאס איז די העכסטע זאך. אפילו ספר תורה שבהיכל תלוי במזלא. בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא במזלא. טיפע עניינים וואס טוט זיך אין זוהר אויף דעם אין תיקוני זוהר אין כתבי ארי'. איין ווארט איז דאס פון דעם. אז מ'וויל ממשיך זיין א סוד פון ובכן אבוא אל המלך. אשר לא כדת, דאס איז די תורה עין ח', אשר לא כדת, דער צדיק איז א פראסטאק, משה רבינו איז ואתחנן, מתנת חינם, ער האט ער האט נישט קיין תורה, ער זאגט וואס קומט איר צו מיר, איך זאג נישט קיין תורה, אמאל האב איך געזאגט תורה, זאגט ר' נחמן, היינט זאג איך קיין תורה אויך נישט. און זיך מחיה מיט די וועג צו ארץ ישראל מיטן דרך ארץ מיט די מיט די עשרה מאמרות וואס איז באהאלטן דארטן טיף עשרת הדיברות אבער ס'איז עשרה מאמרות איך בין א פשוט'ער מענטש ער גייט צו די ארבעט דארטן פרובירט ער זיך אכטונג געבן וויפיל ער קען וואס ער קען ער כאפט אריין עפעס אויף דעם שרייבט ר' נחמן יא געוואלד זיי זיך נישט מייאש ער האט געשווארן ביי שבת קודש דעמאלטס אז ער ווייסט גארנישט און פון דעם וויסן, דעם וויסן אז ער ווייסט גארנישט איז ארויס א תורה עין חית, וואס די תורה עין חית דאס איז דער גילוי פון הוי"ה הוי"ה הוי"ה, ס'איז גימטריא מגילה, שטייט פון די כתבי האר"י, דאס איז איינע פון די גרעסטע סודות פון פורים, וואס ס'גייט אראפ מיט די אור, וואס הדר קיבלו ברצון, און כלל ישראל זענען געווען די נגזר עליהם כליה, זענען געווען נשואי תערובות. ס'איז געווען רחמנא ליצלן בזמן מרדכי ואסתר להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים ווייל מ'איז געווען טאקע פארווארפן. ס'איז דא עפעס א כח אז דווקא בשעת מען ס'ווערט נתגלה אז מ'איז נישט ראוי אויף גארנישט, ס'ווערט נתגלה באמת אז מ'איז נישט ראוי, אבער דו ביסט זיך נישט מייאש, און געזאגט רבונו של עולם איך בין נישט ראוי, איך בין א פראסטאק, איך בין א גוי, איך בין פאר מתן תורה, אבער איך בין אזוי ווי אברהם אבינו, ער איז אויך געווען פאר מתן תורה, איך בין אזוי ווי יעקב אבינו, ער איז געווען פאר מתן תורה, איך בין אזוי ווי יצחק אבינו, זיי זענען געווען פאר מתן תורה, מ'האט פריער גערעדט, על פי פשט האבן זיי נישט מקיים געווען די תורה ווייל ס'איז נישט געווען קיין תורה. ס'דא אלץ משלים, ס'אלץ רמזים, ס'אלץ עניינים, ס'טיפע מחשבות, וואס האבן זיי געטון, אפילו עירובי תחומין עירובי תבשילין, ס'אלץ מיינט בשורש. ר' נחמן ברסלבער שרייבט אין א פלאץ אז יעקב אבינו מיט די שקתות המים, מיט די מיט די לח לבנה עצים ביי ביי לבן האט ער געמאכט תפילין, שטייט אזוי אין זוהר. פשט האט נישט געהאט האט געהאט תפילין. ס'איז געווען עפעס מחשבות מיט געדאנקען, רמזים וואס פון דעם האט ער זיך מחבר געווען צו די שורש ווייל תורה קדמה לעולם. אבער אויף א פנימיות'דיגע וועג. פון מתן תורה איז דא מתן תורה. קומט ר' נחמן און ער זאגט, ווי אזוי קען מען מחיה זיין די אלע נשמות וואס זיי ווערן פארפאלן פון תורה? וואס מיר זענען וואס מ'גייט אנטקעגן די תורה, עס קומט א צדיק, יעדער איינער האט עס אין זיין דרגה, דער צדיק האט עס אין זיין דרגה, וואס ער פאלט אראפ אינגאנצן פון די עשרת הדיברות, און ער פאלט אריין אינגאנצן אין עשרה מאמרות, און ער ווערט א ארבעטארער, אזוי ווי דער אייבערשטער האט געמאכט זעקס טעג, א ארבעטארער זעקס טעג. ער דרייט זיך מיט חיות, מיט מורישקעס, מיט עקרבים, מיט נחשים, דאס האט דער אייבערשטער געמאכט, זעקס טעג האט ער נישט געהאט נישט קיין מענטשן, וואס האט ער יא געהאט? געהאט ביימער, האט געהאט פעלדער, האט געהאט א זון מיט א לבנה, שפעטער האט ער געזאגט נעע איך דארף אויך חיות, ער האט געווארן א באשעפער פאר חיות, אלע סארט חיות, זיך געשפילט אין א זו אין א גן החיות. פרייטאג, גיי באשאפן א מענטש, נאכהער, אה, ס'איז געווארן א מענטש, ס'איז געווארן א אדם, ס'איז געווארן א חוה, ס'איז, אבער פאר זעקס טעג איז דער אייבישטער געווען א מ א, כביכול כביכול דער אייבישטער געווען זעקס טעג א ארבעטארער, אן קיין שום רוחניות'דיגע מציאות האט מען נישט געזען, זאגט דער הייליגער רבי נחמן, דאס גייט אריבער אויף יעדן איינעם. יעדער איינער גייט אריבער עשרה מאמרות. די ארבעט זיינע איז גלייב אז אין די עשרה מאמרות איז באהאלטן עשרת הדיברות. דער אייבערשטער האט האט געהאלטן זעקס און דרייסיג, זעקס און צוואנציג דורות האט ער געהאלטן א וועלט אן קיין תורה. כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, ס'איז נאר בחסדו, נאר בחסדו, ס'איז אלץ בחסדו, נאר ברחמים. די זאך איז כדי אז דו זאלסט קענען זיך דערהאלטן אין דיינע מינוטן ווען דו ווערסט אזוי פארפאלן. דארטן שרייט ר' נחמן די ווערטער געוואלד! זייט אייך נישט מייאש, קיין יאוש איז גארנישט פארהאנדן! און ר' נתן איז מדייק ואמר זאת, האט געזאגט די ווערטער בקול גדול עמוק מאוד ומשך מאוד תיבות הללו כדי צו מרמז זיין לדורות. ביי די ברסלב'ער איז דא א ווארט, ביז היינט ווער ס'וויל הערן קען הערן דעם קול צעקה פון ר' נחמן, יא, רבינו שאג בקול גדול, פון דעם נעמט זיך די ווערטער, ביז היינט קען מען הערן זיין קול שאגה, ווייל ער האט עס ארויסגעברענגט דארטן אין אומאן, שבת נחמו, תק"ע, האט ער געמאכט אזא תקיעת שופר פון געוואלד זייט אייך נישט מייאש, וואס דער גאנצער געוואלד זייט אייך נישט מייאש איז ארויסגעגאנגען אין דעם מציאות פון א פראסטאק וואס. די פראסטאק איז מחיה די אלע נשמות ישראל. זאל דער אייבשטער אונז העלפן. דאס איז א התחלה וואס מיר האבן געמאכט דא, א חנוכת הבית, מיט סמיילי ביי די נייע שטוב, אין אזא שיינעם פלאץ. אבער דו וועסט רעדן, סמיילי טוה א טובה, זאג פאר די אלע חברים, פארגעסט נישט אז דאס איז אלץ א הכנה צו ארץ ישראל. ס'עשרה מאמרות פאר די עשרת הדיברות, דאס איז פרקי אבות פון די דרך ארץ קדמה לתורה, די תכלית איז אז מען זאל קענען אויספועל'ן, הלוואי הלוואי דעם ראש השנה, די עשרת ימי תשובה, דעם יום כיפור, די די די תוצאה פון דעם שמחה לארצך מיט דעם ששון לעירך, דאס וואס מיר דארפן אויספועל'ן, מיר ווילן עס אויספועל'ן, כלל ישראל בעט עס שוין אסאך יארן.